דעיס איז די פערדע שיעור פון הלכות נידה, דא רעדט מען וועגן די מקווה'ס. די וואך וויל איך נאך רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון טהרת המשפחה, אבער איך וויל נאך נישט אריינגיין אין די הלכות ווייל ס'נאך דא א קליינע נקודה וואס איך וויל מ'זאל פארשטיין. דער עולם ווייסט אז מ'דארף גיין אין א מקווה און מ'דארף זיך טובל'ען און איינמאל אז מ'האט זיך געטובל'ט איז מען טהור. יעצט. צו ס'מאכט קאמאן סענס? זיכער אז נישט. נאר וואס? נאך בעפאר, די פריעריגע, די רמב"ם זאגט שוין אז דאס איז חוקים, ס'איז א גזירת הכתוב, און דארפסט עס נישט פארשטיין. די אלע ענייני טומאה וטהרה קען מען אונז נישט פארשטיין. ס'איז א גאנצע מחלוקת אין די מדרשים צו שלמה המלך האט פארשטאנען דעם סוד פון פרה אדומה, וואס דאס איז דאך אויכעט טהרה, און ס'איז א גאנצע מחלוקת אין די מדרשים צו משה רבינו האט עס פארשטאנען. דער אור החיים הקדוש ברענגט אז צום סוף האט עס דער אייבערשטער מגלה געווען פאר משה רבינו, פארוואס? ווייל אז אונז גיימיר מאכן אלעס על דעת משה רבינו און אז משה רבינו וואלט עס נישט פארשטאנען, נו וויאזוי וואלט מען געקענט מאכן על דעת משה רבינו? האט עס אים דער אייבערשטער יא פארציילט, דעם סוד פון פרה אדומה, אבער שלמה המלך זאגט אמרתי אחכמה והיא רחוקה, פארשטיי עס נישט. עניני טומאה וטהרה זענען אייביג געווען באהאלטן ווייל ס'האט צו טון מיט גאר העכערע זאכן. יעצט די וואך וויל איך אביסל מאריך זיין אין דעם ענין וואס דאס הייסט זויבער, קלין, און וואס דאס הייסט טהור, דאס מיינט פיאור. ס'איז א גרויסער חילוק צווישן זויבער און צווישן טהור, ס'איז א חילוק צווישן קלין און פיור, טהור, ס'איז א מורא'דיגער חילוק, יעצט מ'קען גיין אין די שמוציגסטע מקווה וואס ס'איז דא, וואס ס'שטינקט, טאמער האט עס אבער דעם שיעור פון מ' סאה מי גשמים אדער ס'איז א קוואל, ווען מ'קומט ארויס איז מען טהור, מ'איז פיור, דער גוף און די נשמה זענען געווארן פיור. לאידך גיסא, מען קען גיין אין די זויבערסטע מקווה, זיך ווייקן, און אפילו זיך שמירן שישה חדשים בשמן המור ושישה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, און עם כל זה עט מען זיין טמא. מען קען זיין זייער זויבער, אבער מען איז נאך ווייטער טמא. סאו די אפאזישן פונעם ווארט טמא איז טהור. טמא מיינט א רוחניות'דיגע קאנטעמינעישן, און טהור מיינט פיור, דאס פארקערטע פון טמא. לאידך גיסא ווען מען רעדט פון זויבער איז די פארקערטע איז שמוציג אבער דאס איז אלץ בעולם הגשמי דאס האט נישט צו טון מיט העכערקייט יעצט אויף שמוציג קען מען זיך מאכן זויבער מען זייפט זיך אפ און מען וואשט זיך אפ טאמער מען איז ריטשועלי קאנטעמינעיטעד.

יעצט ביי טומאת נידה און טבילת נידה איז הייסט עס טמא, דאס הייסט ריטשועלי קאנטעמינעיטעד, און דאס פארקערטע איז טהור, עס איז ריטשועלי פיור, און מען טאר דאס נישט אויסמישן, עס האט נישט צו טון איינס מיטן אנדערן גארנישט, פאר א מקווה איז נישט דא אזא מין זאך ווי צו זיין טהור, עס איז נישט דא אזא מין זאך ווי צו זיין ריטשועלי פיור. און דאס וויל איך אז מען זאל פארשטיין, ווייל זייער אסאך. פרויען נעמען א גוטן שאוער אינדערהיים אדער אפילו אין די מקווה, און זי וויל נישט אראפגיין אין די מקווה פאר סיבות, אדער זי וויל נישט מ'זאל, אן אנדערע פרוי זאל זען ווי זי איז אויסגעטון מיט א חלוק, אדער זי וויל נישט אראפגיין ווייל ס'דאכט זיך איר צו אז די מקווה איז נישט אזוי זויבער, און זי קומט אהיים און זי מיינט אז זי איז טהור, זי איז נישט טהור, זי איז קלין.

ווערט נישט, גייט נישט ארויס פון איר טומאה פון די נידות אין דעם וואס זי באדט זיך אדער זי וואשט זיך אין א מרחץ, אפילו עלו עליה כל מימות שבעולם אפילו אלע וואסערן פון די וועלט זענען דורך געגאנגען אויף איר, עס מיינט זי קען זיך באדן אין אלע וואסערן, עדיין היא בטומאתה, איז זי נאך טמא, וחייבים עליה כרת, און מ'איז חייב כרת טאמער מ'רירט צו אן, עד שתטבול כל גופה בבת אחת, ביז זי וועט זיך טובל'ען דעם גאנצן גוף מיט איין מאל, במי מקווה אדער אין וואסער פון א מקווה, או מעיין אדער א קוואל שיש בהם מ"ם סאה. יעצט אונז פסק'ן מיר ביי כלים איז מטהר אפילו א כל שהוא טאמער ס'איז א קוואל, אבער. כ'גיי נישט יעצט אריין אין דעם. יעצט, די טורי זהב ברענגט אויכעט אז וואס מען מיינט דא צו זאגן איז אפילו רחצה במרחץ בידי רחצה עצמה בכל גוף, אפילו זי האט זיך דעם גאנצן גוף געוואשן, למשל אזוי ווי מען גיסט תשעה קבין פאר א מאן, וואס דאס איז כשר לטבילה, צו דאווענען, אבער פאר א פרוי וועט עס נישט העלפן ווייל ס'מוז זיין מיט איין מאל בבת אחת זיך איינצוטונקען אין די וואסער פון די מקווה אדער פון די קוואל. יעצט העט איינער פרעגן פארוואס דאס איז אזוי, וועל איך ענק ברענגען נאך א רמב"ם וואס די רמב"ם זאגט סוף הלכות מקוואות וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים דאס איז די כלל פון די חוקים פון די געזעצן א חוק האט נישט קיין טעם היא שאין הטומאה טיט טומאה נישט קיין מאראסט או צואה אדער שמוץ. שתעבור במים וואס מען מוז דאס אפוואשן מיט וואסער. ס'איז נישט די מין זאך אז ס'איז שמוץ, דו זעהסט עס אפילו נישט. אלא גזירת הכתוב היא, ס'איז א גזירת הכתוב. והדבר תלוי בכוונת הלב און דאס האט צו טוהן מיט כוונת הלב. ולפיכך אמרו חכמים, וועגן דעם זאגן די חכמים, טבל, ווען איינער האט זיך געטובל'ט ולא החזיק און ער האט נישט מחזיק געווען אז ער האט זיך געטובל'ט, כאילו לא טבל איז אזוי ווי ער האט זיך נישט געטובל'ט. זאגט דער רמב"ם, כאטשיג ס'איז א גזירת הכתוב, אבער כ'וועל דיר עס פארשטיין געבן אביסל מיטן שכל, ואף על פי די כן, רמז יש בדבר, ס'האט א שטיקל רמז, כשם שהמכוון ליבו לטהר, ווען איינער איז זיך מכוון זיין הארץ ער זאל זיך מטהר זיין, כגון שטבל ער האט זיך גע'טובל'ט, טהור איז ער טהור, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, ס'איז אין זיין גוף נישט געווארן עפעס א נייע זאך, ער האט זיך נאר גע'טובל'ט, כך המכוון ליבו לטהרת נפשו מטומאת הנפשות, איז די זעלבע ווען איינער איז זיך מכוון אז ער וויל זיך מטהר זיין זיין נשמה פון די טומאות וואס ס'ליגט אויף אים, שהם מחשבות האון, ס'איז די מחשבות פון. זינד, ודעות רעות און שלעכטע דעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, זובאלד ער מסכים געווען מיט זיין הארץ ער וויל זיך אפטיילן אוועקשיידן פון די וועגן, והביא נפשו במי הדעת, און ער ברענגט זיין זעהל אריין אין די מי הדעת, קומט אויס די רמב"ם רופט אן א מקווה מי הדעת, טהור איז ער טהור.

לייק פון דעם לערן מיר אלעס ארויס. יעצט כדי מען זאל פארשטיין א חילוק צווישן טהור פון ריין און קלין וויל איך ענק זאגן, אין די צייטן פון אמאל זענען די מקוואות געווען געמאכט אדער פון מי גשמים אדער ס'איז געווען א מעיין, יעצט נישט איבעראל האט מען געהאט א מעיין האט מען געמאכט פון מי גשמים, יעצט

און דארט האט זיך אנגעזאמלט וואסער און דארט האט מען זיך געטובלט, איז במילא איז די אלע מים מכונסים האבן אנגעהויבן צו שטינקען. יעצט זעהן מיר פון דעם אז טהרה קען נישט הייסן קלין, ווייל ביסט דאך זיך געגאנגען טובל'ען אין א שמוציגע מקווה. יעצט וואס איז אבער געשעהן? מען האט דאך געשטינקען פון די מקווה, איז וואס פלעגט מען טוהן? פלעגט מען והיו נותנים עליהן מים שאובין, האט מען ארויפגעגאסן נאך די מקווה מים שאובין, פיינע זויבערע שאובין'דיגע וואסער. התחילו ועשאום קבע האט מען עס אנגעהויבן צו מאכן א קבע אז דער עולם האט אנגעהויבן צו טראכטן ס'איז קען נישט זיין די שמוציגע וואסער איז די טהרה, וואס איז די טהרה? די מים שאובין וואס מ'לייגט ארויף, מ'גיסט ארויף נאך די מקווה, איז במילא האבן די חכמים גוזר געווען אויף שאובין א טומאה אז ס'זאל מטמא זיין די מענטש נאכדעם ווען ער טובל'ט זיך, פארוואס? אביי, אמר אביי זאגט אביי, שהיו אומרים וואס זיי האבן געזאגט לא אלו מטהרין, נישט.

פון די מערה. אלא אמר רבא זאגט רבא שהיו אומרים זיי האבן געזאגט לא אלו מטהרים אלא אלו מטהרים נישט די שמוציגע וואסער אין די מקווה די מי גשמים איז מטהר נאר וואס איז מטהר די מענטש די שאובין וואס מען גיסט ארויף נאכדעם מילא איז דאך ארויסגעקומען א גרויסער חורבן אז מען וועט זיך טובל'ען אין שאובין יעצט זעהסטו פון דעם קלאר

א העכערקייט, א רייניקייט פון די גוף מיט די נשמה. און קלין מיינט זויבער. וועגן דעם מאכט מען חפיפה, כדי ס'זאל נישט זיין קיין שמוץ, ס'זאל זיין זויבער, און במילא וועט נישט זיין קיין חציצות אויך נישט. יעצט, היינט בזמן הזה עס וועט זיין א שטינקעדיגע מקווה, וועט קיין שום אידישע טאכטער נישט וועלן דארט אריינגיין. סאו אונז טריי מיר די בעסט צו מאכן זיכער אז די מקווה זאלן זיין, ווי מ'זאגט, קלין, און בכלל אויב ס'איז נישט זויבער, ס'איז דא האר דארטן פון א פריעריגע פרוי וואס האט איבערגעלאזט האר, ווייסט מען קעמט זיך דורך ווערט לויז די האר, איז א צווייטע פרוי וואס ווייסט זי גייט נישט מיט קיין האר טרעפט א שטיקל האר איז עס ביי מיר א גאנצע פראבלעם צו ס'איז געווען פון פאר די טבילה צו נאך די טבילה, און אז זי איז אפגעהיטן זי גייט נישט מיט קיין האר וויל זי זיכער נישט טרעפן אנדערע פרויען'ס האר. און די אלע פלעצער ווי מ'גייט מיט אייגענע האר און מ'מאכט גרויסע חפיפות, זאגן מיר די מקווה אידענעס אז זיי קענען מאכן א גאנצן שייטל נאך יעדע נאכט וואס ס'האבן זיך געטובלט צען פופצן פרויען. וועגן דעם, די, ווען איך בוי א מקווה זאג איך יעדן אן, דו ווילסט בוי צוויי מקווה'ס, איינס פאר די פרויען וואס זיי גייען מיט אייגענע האר, און איינס פאר די וואס זיי גייען אפגעשוירן. פרעגט מיך יעדער אויף פארוואס, ביי אונז איז דאך מסורה זאגן זיי ביי די ליטווישע מען גייט מיט לאנגע האר, און אז ער מסביר אז טאמער קומט א פרוי וואס זי גייט נישט מיט לאנגע האר, ס'איז דא אסאך ליטווישע פרויען וואס גייען נישט מיט לאנגע האר נישט נאר וועגן חפיפה און חציצות, זיי גייען נישט מיט לאנגע האר ווייל ס'איז א פעין אין די נעק עס צו גראדן און לייגן שעמפא און מיט אלעם, ס'איז אסאך באקוועמער אן א האר, און כ'האב געהאט חברים וואס האבן ס'איז זיי נישט געגאנגען שידוכים, כ'האב איין חבר וואס פאפא רב האט אים געזאגט, זי האט די מיידל האט געזאגט זי וויל זיך נישט אפשערן, האט פאפא רב געזאגט האב חתונה, זאגט ער רבי, ביי אונז איז דאך דאס די הארבסטע זאך, זאגט ער, יא, אבער דאס'ס חתונה איז נאך הארבער. די ערשטע וואך נאך די חתונה זאגט זי זי גייט זיך אפשערן, פרעגט איר דער מאן פארוואס, זאגט זי, איך גיי, איך דארף עס צודעקן די האר און איך דארף מאכן זיכער עס איז זויבער און עס זאל נישט שטינקען און עס זאל נישט האבן קיין לייז מיט אלעם, ווער ברויך עס האבן, איך שער מיך אפ באלדי האב איך נישט קיין פראבלעם, איז על כל פנים איז צו גיין אין די מקווה איז א גזירת הכתוב אז מען מוז זיך טובל'ען און עס האט גארנישט צו טון מיט זויבערקייט. יעצט איז דא וואס וועלן פרעגן, וואס א חילוק צו איך טובל מיך אין א מקווה, צו איך באד מיך סתם אפ, איך וואש מיך גוט אפ? איז לאמיך ענק זאגן דעם תירוץ, די תירוץ איז אז די גמרא זאגט אז דער אייבישטער זאגט בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, עס איז מסכת קדושין דף ל עמוד ב', זאגט דער הייליגער רבי משה חיים לוצאטו אין זיין ספר מסילת ישרים פרק ה זאגט ער אזוי והנה פשוט הוא, ס'איז זיכער, שאם הבורא, אז אויב דער אייבישטער לא ברא למכה זו האט נישט באשאפן פאר דעם מכה פארן יצר הרע אלא רפואה זו נאר די רפואה תורה אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה נישט מעגליך בשום אופן אז א מענטש זאל קענען אויסגעהיילט ווערן פון די מכה בלתי זאת הרפואה.

דער אייבערשטער האט באשאפן די מכה וואס דאס הייסט נדות, די קבלה ספרים זאגן ווייל חוה געווען אין גן עדן און דער נחש האט מקנא געווען וויאזוי זי וואוינט מיט אדם הראשון, האט דער נחש געוואוינט מיט חוה, ס'איז העכערע זאכן, על כל פנים האט ער אריינגעלייגט אין איר א רוח הטומאה און פון דעם איז געקומען אלע צרות אז מ'האט. שווער קינדער און די דם נידות מיט די אלע אנדערע זאכן. יעצט, דער אייבערשטער זאגט אז ס'איז נישט דא נאר איין וועג מען זאל זיך טובל'ען, אדער אין א קוואל אדער אין א מקווה. יעצט, דו וועסט עס נישט קענען אנדערש מאכן ווייל אזוי האט עס דער אייבערשטער באשאפן. דו קענסט טון וואס דו ווילסט אבער דו וועסט עס נישט קענען אנדערש מאכן. פארוואס? זאגט דער רמב"ם, דאס איז גרויסע סודות, דאס האט צו טון מיט געוואלדיגע סודות פון די בריאה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, און דאס איז דעת, דאס איז טהרות, און דאס קען מען אונז נישט פארשטיין, זיכער נישט אין די וועלט ווען עס איז דא א צמצום, אין יענע וועלט פארשטייט מען עס אביסל בעסער, ווען משיח העט קומען העט מען לערנען נאך טיפער די תורה, אבער דאס קען מען נישט פארשטיין יעצט. וויל איך ענק פארציילן א מעשה, אין נביא, אין מלכים בית פרק ה, ווערט געברענגט, אז נאכדעם ווען אלישע הנביא איז געווארן א נביא האט ער געמאכט גרויסע ניסים, ער האט אויפגעלעבט דאס קינד, אסאך ניסים, דער צענטער נס וואס ער האט געמאכט איז געווען מיט נעמן שר צבא מלך ארם, געווען א גוי, ארם האט דעמאלטס מלחמה געהאלטן מיט די אידן, נעמן איז געווען א מורא'דיגער שר צבא, ער איז געווען א שטארקער מענטש און ער האט געקענט פירן מלחמות, דער מלך ארם האט אים זייער ליב געהאט ווייל ער האט. געווינען אלע מלחמות. איין טאג איז נעמן ארויסגעגאנגען אין א מלחמה קעגן די אידן, און ער האט געהארגעט אחאב מלך ישראל. בקיצור, וועגן דעם וואס ער האט געקענט הארגענען אחאב וואס ער איז געווען דער קעניג, האט ער באזיגט די מלחמה, און נאכדעם זענען זיי ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל, אבער ער האט מיטגענומען אין געפענגעניש א אידיש מיידל, א קליין אידיש מיידל זאל אים באדינען אין זיין הויז. נו, די מינוט ווען דאס איז געשען, נעבעך אן און אן אומשולדיג אידיש מיידל איז געגאנגען דער אייבישטער און האט זיך אנגענומען פאר דעם מיידל און נעמן איז געשלאגן געווארן מיט צרעת ממארת א ביטערע קרעץ ס'איז געווען אן עונש פארן נעמען דאס קינד מען זאגט דארטן ביי ברכת כהנים וכנעמן מצרעתו געשלאגן געווארן מיט א קרעץ נעמן איז געווען א גוי עניוועי פאר ער איז געווארן קרעציג איז יעדער אורח וואס ער איז געקומען צום קעניג פלעגט ער זיך שטאלץ האלטן מיטן און ער האט אים געוויזן, זעהסט דאס איז נעמן, דאס איז מיין שר צבא, דער נעמט מיר איין אלע מלחמות, אבער אזוי ווי ער איז געשלאגן געווארן מיט א קרעץ, האט זיך דער קעניג זייער געשעמט מיטן, און ער האט אויסגעגעבן געלט וויפיל ס'האט נאר געדארפט קאסטן ער זאל אויסהיילן דעם נעמן פון זיין קרעץ, זיין שר צבא. בקיצור, דאס אידישע מיידל וואס מען האט גענומען אין געפענגעניש, איז צוגעגאנגען צו נעמן, דער וואס האט זי נעבעך צוגע'גנב'עט, און זי האט אים מציע געווען אז נעמן זאל ארויפגיין אויף ארץ ישראל, און דארט וועט ער צוגיין צו אלישע הנביא, ווייל אלישע הנביא קען אים אויסהיילן פון דעם קרעץ. ווייל ער איז א אמת'דיגער נביא און ער מאכט ניסים איינס נאך עס אנדערע, ווייל פאר דעם נס האט ער שוין געהאלטן ביי ניין גרויסע ניסים וואס ער האט געמאכט, און דאס איז געווען די צענטע נס. על כל פנים, קודם האט נעמן נישט געוואלט, עס איז זייער נישט גוט, ווייל דא האט ער געהארגעט דעם קעניג אחאב, און זיין זון יהורם איז דאך געווארן דער קעניג, און גיי הייב אן יעצט, גיי פאר אריין אויף ארץ ישראל, באקום א וויזע, אן ענטרי וויזע מיט אלעם, עניוועי, האט ער נישט געוואלט. און ער האט אויך געזען אין דעם א גרויסע השפלה פון זיין כבוד און פון כבוד פונעם מלך ארם, בקיצור ער האט געפילט אז דאס טויג נישט. שוין, אזוי ווי זי האט דאך עס אבער געזאגט און עס איז צוגעקומען צו די אויערן פונעם מלך ארם, האט ער געזאגט, איך וויל דו זאלסט גיין, איך וועל מיטשיקן א בריוו פאר יהורם בן אחאב וואס ער איז דעמאלטס געווען דער קעניג פון די אידן וואס ער איז געווען א רשע, א גרויסער רשע, און ער האט געזאגט איך העל אים שיקן א בריוו און כ'העל אים צוגעבן א מתנה, וואס זאל איך אים געבן? עשרת כיכר כסף, צען כיכר זילבער, ששת אלפים זהב, און כ'העל אים געבן זעקס טויזנט גאלדענע רענדלעך, און עשר חליפות יקרות, און צען

איז ער געגאנגען און ער האט זיך צעריסן די קליידער, און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, וויל דער אייבישטער מיך הרג'נען צו לאזן לעבן? וואס וויל דא דער מלך ארם אז ער שיקט מיר אז איך זאל היילן זיין שר צבא נעמן? יעצט, כאטשיג כ'האב שוין פריער געזאגט אז יהורם בן אחאב איז געווען א רשע, אזוי ווי זיין טאטע אחאב, און ער האט נישט געגלייבט אין גארנישט, אבער ער האט געוואוסט אז אלישע הנביא איז מסוגל צו היילן, און ער האט פארשטאנען אז מ'מיינט נישט, דעם קעניג יהורם, נאר מען מיינט אז די ישועה זאל קומען פון אלישע הנביא. בקיצור, ווען אלישע הנביא האט געהערט אז דער קעניג יהורם בן אחאב האט זיך צעריסן די קליידער, האט ער געשיקט א שליח פרעגן דעם קעניג, פארוואס האסטו צעריסן די קליידער? האט ער געזאגט, ווייל ס'קומט דא א גאנצע זאך, מען דארף היילן דעם נעמן, און איך ווייס נישט וואס ער מיינט דא. צו וויל ער א מלחמה צו נישט, האט אלישע אים געזאגט, זאג אים ער זאל קומען צו מיר, איך בין דאך א נביא השם, און דו זאלסט דיר נישט צורייסן דיינע קליידער, זאג אים אז ס'איז דא נביאים ביי אידן וואס זענען צדיקים. יעצט אין אמת'ן האט מען נישט אויסגעפעלט אז נעמן זאל קומען צו אלישע הנביא, מען האט דאך געקענט מתפלל זיין פאר אים אפילו ווען ער איז נישט געקומען, נאר אלישע האט אים געוואלט מוסר זאגן אז דאס קומט וועגן דעם ווייל ער האט גענומען אין געפענגעניש א אידישע טאכטער און ער זאל עס צוריקגעבן, און ער האט אים אויך געוואלט אראפנעמען פון זיין גרויסע גאווה. יעצט אזוי ווי עס איז שוין געווארן אז ער דארף גיין צו אלישע הנביא, האט נעמן נישט געוואלט, ער האט געזאגט ניין ער וויל נישט גיין צו די נביאים, א קעניג צו א קעניג, א שר צבא צו א קעניג גייט גוט, אבער ער גייט צו אלישע הנביא, איך וויל נישט, אבער דער מלך ארם האט אים נישט נאכגעלאזט בשום אופן, ער האט געזאגט ניין דו מוזט גיין, קיצור נעמן איז געקומען מיט זיינע פערד און מיט זיינע רייטוואגן און ער שטעלט זיך פאר די טיר פונעם הויז פון אלישע.

בקיצור, שיקט ער אים צוריק זיין שליח און זאגט, קוק איך בין קרעציג, וואס זאל איך טון? זאגט ער אים, וואס איז דיין פראבלעם אז דו ביסט קרעציג? איך וועל דיר שוין זאגן וואס דו זאלסט טון, הלוך זאלסט גיין ורחצת און זאלסט דיך וואשן שבע פעמים זיבן מאל בירדן אינעם ירדן, וישוב בשרך, און ס'וועט צוריקקערן דיין לייב ווי עס דארף צו זיין, לך וטהר, גיי זיי דיך מטהר. בקיצור, ער האט אים געזאגט, אז דו וועסט צוריק געזונט ווערן פון דיין קרעץ, גיי טובל דיך אין ירדן. קיצור דעמאלטס איז נעמן געווארן גערעגט און ער איז אוועק געגאנגען און ער האט אנגעהויבן צו זאגן הנה אמרתי איך האב געטראכט אלי יצא צו מיר ארויס קומען יצוא ועמד און ער וועט ארויס קומען און ער וועט שטיין וקרא בשם השם אלוקיו און ער וועט רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן והניף ידו אל המקום און ער וועט דארט אויף הייבן די הענט אויף דעם פלאץ ווי איך בין א מצורע ואסף המצורע און די מצורע ס'וועט אוועק גיין די קרעץ אזוי האט ער געמיינט. דערווייל זאגט אים אלישע הנביא גארנישט גיי טובל דיך זיבן מאל אין ירדן קומסט ארויס ביסטו געזונט. ס'האט אים אויסגעזען ווי א דזשאוק. בקיצור, נעמן איז געווארן זייער זייער נפגע פון דעם, פון דעם ביליגקייט וואס אלישע האט געמאכט, קודם איז ער נישט געקומען אפילו, ער האט אים נישט אריינגעלאזט אין שטוב און ער איז אים נישט געקומען ארויסזאגן גארנישט, ער איז דאך א שר צבא, ער איז דאך א גאנצע פערזענדליכקייט. און ער האט אויך געמיינט אז אפשר וועט ער ארויפלייגן די הענט אויף אים, און ווי ער וועט ארויפלייגן די הענט וועט אוועקגיין די צרעת, גארנישט, און ער האט אויך געמיינט אז דער צדיק וועט אים געבן א ברכה מיט פארגלייזטע אויגן זיך אנטון א טלית, נע, ער האט געזאגט גיי אריין דארטן און טובל דיך אין ירדן, יעצט וואס האט אים מוראדיג געהארט איז אזוי, ס'איז דא א טייך וואס דאס הייסט אמנה, און ס'איז דא נאך איינס וואס האט געהייסן פרפר, דאס איז געווען טייכן פון דמשק. די צוויי טייכן זענען געווען אסאך שענער און זויבערער און קלארער פונעם ירדן. טראכט ער ביי זיך, וואס מאכט ער מיך, נאריש, איך זאל גיין צום ירדן? איך קען דאך מיך טובל'ען אין איינע פון די צוויי טייכן, אדער אמנה אדער פרפר, ווייל די טייכן זענען געווען אסאך שענער און זויבערערע וואסער ווי דער ירדן. פארוואס? ווייל דער אמנה און פרפר זענען אין די הויכע בערג. פון דמשק, פון סיריע, און דער נעמן האט זיך דאך געטובלט אין די אלע נהרות פון דמשק, און ס'האט אים גארנישט געהאלפן, נאכדעם רינען אראפ די צוויי טייכן פון אמנה פרפר, ס'רינט אראפ אלע בערג אונטן ביז ס'ווערט שמוציג שמוציג שמוציג שמוציג, און פון דארט זאמלט זיך אן דער מי הירדן.

יעצט זיינע אייגענע באדינער האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, זיי האבן אים געזאגט, הער אויס, ביסט געקומען דא פרעגן אן עצה, ס'האט געקאסט אזוינפיל געלט מיט אלעם, און די נביא זאגט דיר א קלייניגקייט, ער האט דיך דאך נישט געבעטן איך ווייס וואס, ער האט געזאגט גיי טובל דיך אין ירדן זיבן מאל, און לאמיר עס אויסטרייען. בקיצור, איז געגאנגען דער נעמן האט נישט געהאט קיין ברירה, און ער האט זיך געטובל'ט, און די זיבעטע מאל ווען ער איז ארויפגעקומען איז געווארן זיין לייב צוריק אזוי ווי א לייב פון א קליין קינד, ריין פון אלע.

און טראג עס אפ. יעצט, פון דא קענט איר זעהן א גראדע זאך, נישט די זויבערקייט פון וואסער מאכט דאס זאל אוועקגיין די טומאות מיט די קליפות, נאר וואס מאכט ס'זאל אוועקגיין? אז מ'פאלגט דעם נביא. דער נביא האט געזאגט גיי דארט, כאטשיג ס'איז געווען א שמוציגערערע וואסער ווי די צוויי אנדערע טייכן, דאס האט אים געהאלפן. יעצט, פארוואס זאג איך עס דאס אזוי באריכות? אויב דער אייבערשטער זאגט אז אוועקצונעמען די טומאת נידה עט נאר גיין דעמאלטס אז מ'עט זיך טובל'ן אדער אין א מעיין אדער אין א מקווה פון מ' סאה, קענסט האבן די שענסטע און די בעסטע וואסער און קענסט דיך טובל'ן וויאזוי דו ווילסט אז ס'וועט נישט אריינגיין דער גוף בבת אחת אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא און אין שולחן ערוך, עסטו נישט זיין טהור. און ס'האט נישט צו טון ווי זויבער דאס וואסער איז און ווי נישט זויבער דאס וואסער איז. יעצט למעשה אין ארץ ישראל זענען אזוי זויבער געהאלטן די מקווה'ס אז ועד הארצי למען טהרת המשפחה באקריגט יעדעס יאר א מעדל א אויסצייכענונג אז די מקווה'ס זענען זויבערער ווי די האטעל דאן א האטעל וואס מ'צאלט אכט ניין הונדערט דאלער א נאכט און ס'האט א סווימינג פול זייער סווימינג פול איז נישט אזוי זויבער ווי די מקוואות, ס'גייען ארום מענטשן, איך קום דאך דארט אן זייער אסאך, ס'גייען ארום מענטשן, מען באקוקט די מקוואות, מען באמעסט אויס די וואסער, מען זעט צו ס'פעלט אויס, זיי האבן א ספעשל קלארין, זיי האבן ספעשל זאכן וואס זיי לייגן אריין, זיי לייגן אויך אריין אינעם בור פון מי גשמים כדי ס'זאל נישט ווערן קיין אלערדזשיס. ס'איז מורא'דיג וויאזוי מ'האלט די מקווה'ס אין אמעריקע, ווענדט זיך אויך ס'איז דא מקווה'ס זענען מורא'דיג וואויל שיין געהאלטן און ס'איז דא וואס זענען ממש נישט אין דער ארדענונג, יעצט די פראבלעם איז אז די רבנים לאזן נישט ניצן א פילטער און ס'איז נישט קיין פראבלעם ווייל מ'קען ווי מ'זאגט טוישן שטאט וואסער, אז מ'איז נישט פויל קען מען עס יעדן טאג טוישן, ס'איז נישט דא נאך אזא זויבער וואסער ווי מי העיר, נאר מ'איז זייער פויל עס צו טון. איז אויך געקומען דא עפעס א פרוי וואס א בעלת תשובה געווען, זי האט געוואוינט אין סענט לואיס און זי האט געזאגט די וואסער איז נישט גענוג זויבער, האט האט ר' זלמן שמעון דווארקין מתיר געווען מען זאל נוצן א פילטער, ער זאגט אבער מיט א תנאי אז ס'זאל זיין א בור פון זריעה, אז ס'קומט אריין דורך זריעה איז נישט אזוי געפערליך, למעשה דעם בור זריעה ווילן זיי נישט אננעמען אין ליבאוויטש ווייל זיי ווילן דאך נישט מאכן אנדערש פונעם מהרש"ב, דאס אז אין מהרש"ב'ס צייט איז נישט געווען קיין פילטער פון דעם ווילן זיי נישט וויסן ווייל דאס איז אסאך באקוועמער דארף מען קיינמאל נישט טוישן, זיי קענען לאזן א מקווה אזוי גיין סיסטעמאטיש יאר איין יאר אויס, איז במילא איז עס א גרויסער פראבלעם, און ס'נעמט אוועק די לעצטע ביסל גוטע זאך וואס אונז האמיר אין אידישקייט אז ס'זאל זיין כשר, פלייש, טשיקן, בהמה פלייש ווייסט מען דאך אונז אז ס'איז נישט כשר, די אלע אנדערע זאכן איז פול מיט ווערים און מיט פליגן און מיט אלעם איז דא פראבלעמען.